א גוטן טייערע אידן און ברוכים הבאים צו א משהו מער. אילאן מאסק, דער באקאנטער ערפינדער, ענטרעפרענאר, ביזנעסמאן, וויזיאנער, מחדש און אלע אנדערע טיטלען וואס מען געט און דער מענטש געט זיך אליינס, איז ארויסגעקומען מיט א שארפע שארפע קריטיק קעגן די אזויגערופענע טשעט דזשי פי טי, דאס הייסט די עי איי, פלעטפארם ארטיפישל אינטעלידזשענס פראגראם וואס איז ארויסגעקומען אין די לעצטע תקופה. יעצט די AI, די ארטיפישל אינטעלידזשענס פראגראם, איז אין איין ווארט, האט אין זיך זייער אסאך אינפארמעישן, זייער אסאך דעטע, און ער איז פראגראמד געווארן, ער איז טרענירט געווארן מען זאל מיט אים מען זאל מיט אים קענען שמועסן, ס'הייסט חוץ דעם וואס ער ווייסט אסאך, מען פרעגט אים א קשיא און ער געבט א תירוץ, קען ער אויך מאכן חשבונות, ער קען אויסרעכענען זאכן, ער קען געבן עדווייס, אנווייזונגען, וואס צו טון, לגבי לאמיר זאגן א מענטש וויל גיין אויף א דייעט, יא, וויל פארלירן וואג, קען ער אים זאגן, כ'בין אזוי און אזוי אלט, איך וועג אזוי און אזוי סאך, און נאך פארשידענע פרטים וועגן זיך. וועגן זיך, וועגן געוויסע זאכן וועגן דעם מענטש, און אויך זיינע געוואוינהייטן, זיין רוטין, געבט, געבט אים זייער אינפארמעישן וועגן זיך, און שטעל מיר יעצט אויס א דייעט, א עסן רוטין וואס שטימט מיט דעם אלעם וואס איך האב דיר געזאגט, און און ער העט ענטפערן, ער העט ענטפערן, ער העט צושטעלן עפעס וואס שטימט, אז דו ביסט אזוי, ביסט אזוי און אזוי אלט, און דו האסט דאס און דאס ליב און דאס דאס נישט ליב, און כהנה וכהנה, אסאך פרטים העט ער צושטעלן, אז עס איז איין דוגמא פון וואס די ארטיפישעל אינטעלידזשענס פראגראם קען צושטעלן. סאו אילאן מאסק האט קריטיקירט די יעצטיגע, די יעצטיגע איז באקאנט מיט א שם הכולל טשעט דזשי פי טי, ער האט עס קריטיקירט און ער האט געמאלדן אין אן אינטערוויו אז ער וויל ארויסקומען מיט א קאנקורענט, ער וויל אוועקשטעלן, אהערשטעלן, א פרישע אזא מין זאך, די זעלבע געדאנק, די זעלבע בחינה, נאר יענץ וועט זיין מער ריין, וואס הייסט ריין? ריין פון זיין פערספעקטיוו מיינט מער אויפריכטיג, ס'וועט זיין מער אויפריכטיג, און ס'וועט נישט האבן קיין נגיעות. ס'וועט נישט זאגן קיין ליגנט. ס'וועט נישט זאגן קיין ליגנט, און ס'וועט נישט פארהוילן דעם אמת. יעצט, אילאן מאסק איז געווען איינער פון די גרינדערס פון די יעצטיגע ווערסיע פון די קאמפאני וואס האט אנטוויקלט די טשעט דזשי פי טי. יענע קאמפאני הייסט Open AI. Open מיינט אפן. AI איז די ראשי תיבות פון ארטיפישעל אינטעלידזשענס. ס'טייטש א סינטעטישע חכמה. נאכגעמאכטע חכמה, דאס איז איין אופן וויאזוי מען קען אפטייטשן אויף אידיש ארטיפישעל אינטעלידזשענס. די ווארט אופען, אופען AI האט די קאמפאני וואס אילאן מאסק האט געהאלפן גרינדן, ער איז געווען א שותף, געוואלט בעיקר מדגיש זיין, אונטערשטרייכן, אז דאס גייט נישט זיין קיין ביזנעס. פארוואס זאל עס נישט זיין קיין ביזנעס? ווייל ער האט געוואלט אז ס'זאל זיין אפן און אויפריכטיג, ס'זאל נישט זיין דא קיין נגיעות, איינמאל דאס ווערט עפעס וואס, איינמאל דאס ווערט א ביזנעס, דאס ווערט די כוונה דערפון, די ציל דערמיט איז צו מאכן געלט, קומען שוין אריין אינוועסטערס, קומען שוין אריין קאמפאניס, און זיי האבן זייערע אדזשענדעס, זיי האבן זייערע אינטערעסן, און זיי זאלן ארומפאטשקענען דערמיט, און ער, אילאן מאסק, האט געוואלט אז דאס זאל בלייבן אויפריכטיג און אמת'דיג. דאס הייסט געבן פארן עולם די עכטע אינפארמעישן, דעם עכטן אמת. למעשה אבער, סאו דאס איז געווען אין תש עין ה אין טו טאוזנט און פיפטין. למעשה אבער האט די קאמפאני צום סוף יא מחליט געווען אנצונעמען אן אינוועסטמענט פון מייקראסאפט, אנגענומען א ריזיגע אינוועסטמענט פון מייקראסאפט און געטוישט אביסל די מאדעל פון די ביזנעס, כ'מיין, דעמאלטס האט עס נאכנישט געזאלט הייסן אזוי ווייט קיין ביזנעס, אבער מען האט עס געטוישט צו א עפעס וואס גייט יא צום סוף ברענגען רווחים. טייטש, מען האט ממש געטוישט איינע פון די יסודות וואס מאסק האט דא געוואלט, וואס מאסק האט אייגנטליך נישט געוואלט, אז דאס זאל ווערן א ביזנעס, אז די ציל מיט דעם זאל זיין צו מאכן געלט. איז מאסק האט לכבוד דעם מיט דריי יאר שפעטער אין טו טאוזנט און עיטין, תש עין ח,

אויף די אינטערנעט, א געוואלד מיט אינפארמעישן איז דא, סיי זאכן וואס זענען פראפעסיאנאל, קומען פון פראפעשאנעל אפיציעלע מקורות, ניוס קוואלן, נייעס קוואלן, און אויך סתם זאכן וואס מענטשן שרייבן. יעצט ער באקומען אין זיך גענוג אינפארמעישן און ער איז געווארן פראגראמירט אזוי אז ער זאל וויסן וויאזוי צו נוצן די אינפארמעישן, ווען צו ענטפערן וואס, און אויפן סמך פון די אינפארמעישן זאל ער קענען מאכן חשבונות און אויסרעכענען זאכן. דאס איז בקיצור. איז יעצט איינע פון די, אלס א חלק פון די מערכה וואס מאסק האט געעפנט קעגן טשעט דזשי פי טי, קעגן די אופען עי איי קאמפאני וואס ער האט געהאלפן גרינדן, איז געווען אז ער וויל אנקלאגן מייקראסאפט, מייקראסאפט וואס איז יעצט, וואס איז די אינוועסטער אין אופען עי איי און אין די פראדוקט וואס איז יעצט אינדרויסן טשעט דזשי פי טי איז איינע פון די פלעצער פון ווי מייקראסאפט פון ווי די קאמפאני אופען עי איי האט גענומען אינפארמעישן דעטע וואס איז אריינגעפיטערט געווארן אין די פראגראם איז געווען טוויטער טוויטער איז א קאמפאני וואס באלאנגט היינט צו אילאן מאסק און דאס איז אזא פלאטפארמע ווי מענטשן יעדער שרייבט יעדער שרייבט אן וואס ער האט צו זאגן ווער ס'וויל שרייבט און ווי לאמיר זאגן מ'שטעלט אוועק א מייקראפאן אינמיטן אויף א פארנומענע גאס אין צענטער פון שטאט, און נישט איין מייקראפאן, לאמיר זאגן אנדערש, ס'איז דא א פלאץ אוועקגעשטעלט אינמיטן שטאט און יעדער איינער קען אהינקומען מיט א מייק און רעדן, און ווער ס'וויל הערט אים אויס. איז במילא איז דאס א גוטע מקור, א גוטע קוואל פון וואו צאמצונעמען אסאך אינפארמעישן פון סתם עמך מענטשן, סתם די אלגעמיינע פשוטע מענטש וואס ער רעדט, וויאזוי ער רעדט, וואס ער רעדט און וואס ער טראכט, איז איז אילאן מאסק סטראשעט האט געסטראשעט מייקראסאפט אנצוקלאגן אין געריכט אז איינע פון די פלעצער וואס זיי האבן גענומען אינפארמעישן איז דאס וואס ס'איז יעצט זיין קאמפאני טוויטער, און ער האט נישט מסכים געווען דערצו. יעצט די אונטערשטע שורה פון דעם אלעם איז אז אילאן מאסק איז ברוגז אויף די פראדוקט וואס די קאמפאני וואס ער האט געהאלפן גרינדן האט ארויסגעגעבן. יעצט וואס שטערט אים? וואס עס שטערט אים איז אז די אינפארמעישן וואס די וואס די פראדוקט פון Open AI געט ארויס ווערט געפילטערט, ס'איז נישט רוי, ס'איז נישט פונקטליך אזוי ווי אז די מאשי אז די פראגראם באקומט אמת'דיג אפענע און פרייע צוטריט צו די אינפארמעישאן וואס איז דא און ער געט א ענטפער אויפן סמך פון דעם, ער ווערט געפילטערט, דאס הייסט ער ווערט געפילטערט ווייל למשל זאכן וואס מ'טאר נישט זאגן, וועט ער נישט זאגן, אפילו אסאך מענטשן האלטן אזוי, איז קען זיך אליינס פארשטעלן וואס דאס טייטשט, איז לאמיר זאגן ברייט גערעדט, ראסיזם און אראפרייסן, קריטיקירן, אפ'חוזק'ן פון די אדער יענע עטנישע אדער רעליגיעזע גרופע. נאכדעם זענען אויך דא אזעלכע זאכן ווי וואס ווערט באצייכנט ווי שעדליכע ווערטער, שעדליכע שפראך, זאכן וואס קענען ברענגען שאדנס, זאכן וואס קענען זיין מסוכן, איז אלע די סארטן זאכן, זאכן וואס מען טאר נישט זאגן, וועט די פראגראם אויספילטערן, עט עס נישט זאגן. ס'טייטש אין אנדערע ווערטער, אז ווען א מענטש פרעגט עפעס, באקומט ער נישט צוריק קיין רויע תשובה, אויפן סמך פון די רויע אינפארמעישן וואס ס'איז דא, נאר ער באקומט צוריק א תשובה וואס איז שוין געפילטערט און געפאטשקעט. אנדערע ווערטער, באשולדיגט מאסק די טשעט דזשי פי טי אז ס'איז פאליטיש קארעקט, וואס מ'רופט פאליטיקלי קארעקט דאס הייסט ער זאגט נאר זאכן וואס מ'מעג זאגן, זאכן וואס זענען מער קאנטראווערסיאל, ס'איז נישט אנגענומען, ס'איז נישט אקעי למשל געדרוקט צו ווערן אפיציעל אין א צייטונג אדער עמיצער זאל עס זאגן הויעך בשער בת רבים, אזא זאך וועט ער נישט וועט ער אויך נישט זאגן, וועט דער פראגראם אויך נישט זאגן. סאו די עיקר דאגה פון אילאן מאסק איז אז איינמאל דו פאטשקעסט און איינמאל דו פילטערסט ארויס אינפארמעישן לויט געוויסע קריטעריעס, וואס הייסט אז דאס איז נישט פאליטיש קארעקט, דאס איז נישט אקעי צו זאגן, איז פשט אז ס'איז שוין דא א אדזשענדע אונטער דעם, און במילא קענען די, סיי די בעל בתים אדער אנדערע מענטשן וואס קענען משפיע זיין, אויף די פראגראם וואס ער זאל זאגן און וואס ער זאל נישט זאגן, קענען אים אנשטעלן אז ער זאל יא און נישט זאגן פארשידענע זאכן, געטריבן פון פארשידענע פון פארשידענע פאליטישע אדער אידעלאגישע חשבונות און אדזשענדעס. און דאס ווי מאסק טענה'ט איז נישט אקעי, ווייל קודם סטעי די סטארט פון די עי איי רעפלעקט נישט דעם אמת, ער זאגט נישט דעם אמת, ער זאגט נאר וואס מען דארף זאגן, וואס מען דארף טראכטן, און נישט וואס מען זאגט און וואס מען טראכט טאקע. דאס איז איינס, אבער פאר גרעסערן פון אים, און דאס איז אגב א זארג וואס נישט נאר מאסק האט, אנדערע האבן עס אויך געזאגט, איז אז דאס קען מורא'דיג שטארק משפיע זיין אויפן דעת הקהל, אז ס'איז ווייטער די זעלבע זאך אז געציילטע יחידים קענען מורא'דיג משפיע זיין אויפן דעת הקהל, און ביי אין דעם פאל דא מיט AI איז עס מער מסוכן, וואס טייטש מער מסוכן? אז די שאנסן אז מ'זאל קענען מיט דעם משפיע זיין און טוישן דעם דעת הקהל מיט לאמיר זאגן א געוויסן ענין אדער וואס עס זאל נאר נישט זיין, זענען אסאך העכער. פארוואס ס'איז אזוי איז. קודם איז דא די פשוט'ע זאך אז מענטשן קוקן עס נישט אן און די פראדוקט ווערט אויכעט פרעזענטירט נישט ווי א קוואל פון נייעס, לאמיר זאגן ס'איז די און די נייעס קאמפאני, די און די צייטונג. איך ווייס אז ס'איז דא א יחיד פלוני אלמוני אדער א גרופע מיט פלוני'ס אלמוני'ס וואס זיי שרייבן די נייעס און איך ווייס אז יענער האט א אדזשענדע יענער האט א מיינונג לכאן אדער לכאן און דאס פון די אנדערע זייט די ארטיפישעל אינטעלידזשענס פראגראם איז געבט מיר כלומרשט די אינפארמעישן וואס איז דא, געבט מיר דעם אמת, און ווען מען פארשלייערט אדזשענדעס מיטן אמת אויף א אופן דורך א כלי דורך א ממוצע וואס איז טאקע פרעזענטירט און ווערט אויפגענומען אלס יענער זאגט דעם אמת איז עס מער מסוכן, ס'הייסט ס'דא א גרעסערע טשענס אז ס'זאל קענען משפיע זיין אויף מענטשן אומ'יושר'דיג, ס'הייסט אז אן אדזשענדע זאל אריינגעלייגט ווערן אין די קעפ פון מענטשליכע מוחות. ס'זענען דא נאך אופנים וויאזוי די פראגרעם קען גענוצט ווערן משפיע צו זיין מיט דעת הקהל, שוין מער טעכניש, און האט צו טון מער מיט טעכנאלאגישע קנייטשן, אבער די אונטערשטע שורה איז אז ס'קען פאר דעם גענוצט ווערן, און ס'איז גאנץ קלאר, און מאסק ווי געזאגט איז נישט די איינציגסטער, וואס האט אויפגעברענגט די זארג. סאו דאס איז איינס, אבער צוריק צו די ערשטע נקודה אז דער אז דער פראגראם, די עי איי פראגראם גיבט נישט דעם גאנצן אמת און פילטערט, איז דא א שטארקע שאלה אויף ווי ווייט ער פילטערט עס, און ווען מ'פרעגט די מאשין, די פראגראם אליין, אזוי ווי וואס זאגסטו יא און וואס זאגסטו נישט, ענטפערט ער אז איך זאג אלעס חוץ זאכן וואס איז ראסיזם, העיט ספיטש ס'הייסט פארשפרייט שנאה, דיסקרימינירט אדער קען גורם זיין הארם, קען גורם זיין שאדן, יעצט די שאלה וואס קומט נאכדעם איז נו וואס איז די קריטעריע, וואס איז די קאטעגאריע, וואס זענען די גרעניצן, ווי אזוי דעפינירסטו די זאכן, און וויאזוי ביסטו מחליט וואס הייסט יא האס, וואס הייסט יא דיסקרימינאציע, וואס הייסט א שפראך פון שנאה און וואס נישט? די תשובה וואס די פראגראם געבט איז זייער זייער ברייט, ס'איז זייער זייער כללית'דיג גענוג אז דאס קען אריינשטעלן אין דעם זייער אסאך קאטעגאריעס, זייער אסאך וועגן פון רעדן, זייער אסאך זאכן מיט וואס אסאך מענטשן וואס זענען אויך נישט ראסיסטיש, ווילן אויך נישט הערן און רעדן קיין ראסיזם, וועלן נישט מסכים זיין. זאל נישט מסכים זיין אז דאס זענען די כללים וואס דארפן זיין, אז לויט דעם מעג מען רעדן און לויט דעם מעג מען הערן אין אזא ענווייראמענט. יא, במילא איז טייטש אז ס'איז שוין דא אן אדזשענדע, ס'איז שוין דא א מענטשליכע החלטה, מענטשליכע החלטות וואס זענען מחליט וואס יא און וואס נישט, וויאזוי יא און וויאזוי נישט. ס'איז דא די נקודה אז ס'ווערט געפילטערט, און ס'ווערט געפילטערט דורך מענטשן, דורך מענטשליכע חשבונות, מענטשליכע קעפ וואס האבן אדזשענדעס. די אג'ענדע קען זיין גוט, די אג'ענדע קען זיין נישט גוט, אבער ס'איז נישט פרייע, דורכזיכטיגע, רויע און אפענע אינפארמעישאן. ווייל נאטירליך וואלט די פראגראם געגעבן אנדערע תשובות אסאך מאל ווי ס'געבט. ס'וואלט געגעבן אנדערע תשובות ווייל גראד אזוי, אן דעם וואס מען פאטשקעט מיט אים, אן דעם וואס מען לייגט אריין אין אים, דא ענטפער נישט, דא ענטפער בכלל נישט, אדער דא איגנאריר די און די שטעלונג, אדער די און די וועג פון ענטפערן, אדער די און די מהלך המחשבה, וואלט ער געענטפערט אויפן סמך פון די אינפארמעישאן וואס מען האט אים געגעבן. און די אינפארמעישאן וואס מען האט אים געגעבן איז וויאזוי מענטשן טראכטן און רעדן באמת. נישט ווי ס'ווערט אפיציעל געדרוקט אין א צייטונג, אדער דער ניגון וויאזוי מען זינגט ווען עמיצער רעדט פארמאל פאר א גרויסן ציבור, נאר סתם אפילו וויאזוי מענטשן רעדן צווישן זיך. און מ'קען עס אפילו זען נאך יעצט, הגם די פראגראם, די מענטשן וואס שטייען אונטער די פראגראם ארבעטן עס כסדר צו פארפונקטליכן און צו פארבעסערן, ווייל איינע פון די אופנים, איינע פון די זאכן וואס מ'קען טון מיט די פראגראם איז מ'זאל אים זאגן, איך גיי דיך פרעגן א שאלה, און דו ענטפער מיר כאילו דו ביסט אזא און אזא סארט מענטש, לאמיר זאגן, אה, רעד, געב מיר א תשובה אויף אן אופן וויאזוי דער געוועזענער פרעזידענט טראמפ למשל, כ'כאפ אן טראמפ ווייל ער האט עפעס אזא אייגנארטיגע וועג פון רעדן, אביסל א אייגנארטיגע וועג פון טראכטן, אבער מער זיין רעדן איז אנדערש ווי דער געווענליכער פרעזידענט, סאו, לאמיר זאגן, געב מיר א תשובה וויאזוי ער וואלט געענטפערט אויף אזא שאלה. איז ווען מענטשן האבן פרובירט צו הייסן די פראגראם פיר דיך אויף, דאס הייסט עסום די ראול, זיי יעצט דער און יענער, אדער אזא און אזא טיפ מענטש, און אזא און אזא טיפ מענטש קען זיין פון א ספעציפישע עטנישע גרופע, אדער אזא סארט זאך, איז אויסגעקומען אז די פראגראם האט אנגעהויבן זיך אויפפירן ווי א ראסיסט. וואס הייסט ווי א ראסיסט? אז יענער איז ארויסגעקומען. די תשובה איז ארויסגעקומען אויף אן אופן וואס שטימט מיט די סטיריאוטייפ, מיט דעם אופן וויאזוי מען לערנט יענעם אפ. ס'טייטש, אפיציעל טאר מען נישט זאגן אז מיטגלידער פון עטנישע גרופע א' איז אנדערש ווי מיטגלידער פון סתם כלל עמך באפעלקערונג. יא, אלעס איז יעדער איז די זעלבע. אבער ווען מ'הייסט אים, רעד אזוי ווי יענעם, ענטפער אזוי ווי יענעם, וועט ארויסקומען די אנדערשקייט, יענער איז אנדערש, און ער ווייסט עס, וואס הייסט ער ווייסט עס? ער האט באקומען גענוג אינפארמעישן עס צו קענען אפלערנען, דאס שפיגלט אפ די מציאות, די מציאות איז אז נישט יעדער איינער איז גלייך, מען קען זאגן אז מען דארף מקבל זיין יעדעם איינעם, הגם ס'זענען דא חילוקים צווישן מענטש און מענטש, חילוקים צווישן מענטש און מענטש איז דא, ס'איז א פאקט, ס'איז א מציאות פונעם לעבן, און ס'האט נישט קיין פשט אפילו צו זאגן אז יעדער איז גלייך, ווייל ס'איז נישט אזוי, יעדער איז נישט גלייך, וואס מען קען זאגן איז אז מען דארף מקבל זיין א צווייטן אפילו ער איז אנדערש ווי מיר, אפילו מיט געוויסע זאכן בין איך בעסער, מיט געוויסע זאכן איז ער בעסער, טראץ אונזערע אנדערשקייטן דארף מען זיך מקבל זיין, אבער די אפיציעלע אדזשענדע פון די, בפרט די לינק-ליבעראלע אקאדעמישע וועלט איז צו זאגן אז פרובירן זיך צו מאכן כאילו עס איז נישט דא קיין חילוקים, מען פרובירט אפצוווישן די חילוקים, נישט למעשה וואס מען קען נישט, זיי האבן נישט קיין קאנטראל אויף די מענטשהייט, נאר אין די ניגון וואס מען זינגט און די אפיציעלע ווערטער וואס מען זאגט, איז ממילא ווען מען פרובירט ווען מען הייסט די פראגראם זאל זיך אויפפירן כזה וכזה, דעמאלטס קומט יא ארויס די מציאות החיים. דאס שפיגלט אפ די ווירקליכקייט. הייסט אין אנדערע ווערטער אז די א מ'פאטשקעט, יא, און איינמאל מ'פאטשקעט באקומסטו עס שוין נישט דעם ריינעם אמת. לאמיר זאגן איך וויל נישט הערן קיין ראסיזם, איך וויל טאקע נישט הערן קיין ראסיזם, איך וויל נישט הערן קיין חוזק ווערטער, קיין וועג פון זלזול קעגן סיי וועלכע אנדערע מענטש, סיי וועלכע אנדערע גרופע מענטשן, יא, אבער איינמאל דו שטעלסט אים אן אז דער זאגט יא און דער זאגט נישט, יא, איז אפילו ווען ער געבט תשובות, וואס וואלטן לאו דווקא געווען ראסיסטיש, איז עס נישט דעם גאנצן אמת, ס'איז נישט דעם גאנצן טרוקענעם אמת, עס איז זייער גרינג אויסצורעכענען אין קאפ משלים וויאזוי אזא זאך קען זיך אויסשפילן, אבער די עיקר דאגה איז אז מען קען דורך אויף דעם אופן קען די די וואס שטייען אונטער דעם קענען זייער זייער גרינג באאיינפלוסן דעם דעת הקהל פון דער גאנצער וועלט אפשר אפילו. נאך נישט ממש יעצט, אבער אויב ס'וועט אריינקומען מער אין באנוץ און מער און מער לענדער און מער און מער מענטשן וועלן עס נוצן, אבער בכל אופן אפילו יעצט האט ער אויך, קען ער אויך האבן א גרויסע השפעה אויפן דעת הקהל אז. מענטשן זאלן אנפאנגען טראכטן אויף א געוויסן אופן אדער אננעמען א געוויסע זאך וואס איז פאליטיש מאטיווירט און לאו דווקא די אמת, לאו דווקא די איינציגע אמת עכ"פ. איז וואס וויל מאסק? איז מאסק וויל גרינדן א אנדערע, א קעגנער, א קאנקורענט צו OpenAI, און ער האט שוין געמאלדן אפילו אז ער האט געעפנט אזא קאמפאני, עס האט שוין א נאמען, xAI, אדער X.AI, עפעס אזוי, און יענץ גייט אוועקשטעלן אן אלטערנאטיוו, אן אנדערע ברירה, א קעגן ברירה צו די פראגראם וואס OpenAI האט אהערגעשטעלט, און יענץ גייט זיין אומגעפילטערט, דעם גאנצן אמת כמו שהוא. יענער גייט פשוט רעדן און דערציילן וואס ס'איז באמת דא צו רעדן און דערציילן וואס דער עולם טראכט, וואס דער עולם זאגט, סאו די שאלה איז נאר וועלכע איז בעסער, צו ס'איז בעסער אז ס'זאל זיין ריין און ס'זאל נישט זיין וואס טייטש ריין, ריין מיינט פון א פון א גוי'אישן, פון א אידעלאגישן, לאמיר דאך אפילו זאגן פון א בין אדם לחבירו'דיגן פערספעקטיוו. יא, אז עס טשעפעט נישט, רייסט נישט אראפ, און צו דאס איז בעסער פארן פרייז אז מ'באקומט אויכעט אפשר גענויגטע ענטפערס, געטשעפעטע ענטפערס, געפאטשקעטע ענטפערס, אדער עפעס וואס גיבט דעם גאנצן אמת, רויערהייט, אומגעפילטערט, וואס וועט אבער אויכעט מיטברענגען פארשידענע אפשר ראסיזם, פאראורטיילן, זאכן וואס מענטשן טראכטן וועגן אנדערע מענטשן וואס זענען אפשר נישט געשמאק אז ס'ווערט אויסגעלופטערט, אפשר אפילו שעדליך. וואס הייסט אבער שעדליך? א גוטע שאלה. דער יעצטיגער AI, ChatGPT, וואס ער זאגט אז אליין ער פילטערט אויס שעדליכע שפראך, האט אויך נישט קיין קלארע דעפינישן, על כל פנים ער דערציילט עס אויך נישט וואס איז די קלארע הגדרה, דערציילט אויך נישט וואס איז זיין הגדרה פאר שעדליכע שפראך. ברכה און הצלחה.